שלום וברכה צו א רגל אחת אויף קול מבשר. די ריש גלותא אדער ראש הגולה איז געווען א אמט א חשובע פאזיציע ביי כלל ישראל במשך א לאנגע לאנגע צייט, אנגעהויבן פון גלות בבל, צווישן די חורבן פונעם ערשטן בית המקדש און די צוריקבוי איבערבוי פונעם צווייטן בית המקדש האט זיך דער אמט געצויגן ביז די תקופה פון די גאונים, און יש אומרים אז אומאפיציעל האט זיך עס געצויגן אפילו אויף נאך שפעטער. איז די ריש גלותא איז געווען, אדער די ראש הגולה איז געווען די העכסטע אמט פון די אידן פון כלל ישראל אין גלות בבל, און אין בבל איז געווען וואו רוב אידן, כמעט אלע אידן, זענען האבן געוואוינט, זענען געווען קאנצענטרירט, אנגעהויבן פון חורבן בית ראשון, און מ'רעדט מער דא פון די אידן וואס זענען געבליבן, די עשרת השבטים, רוב פון די עשרת השבטים איז פארטריבן געווארן אינמיטן תקופת בית ראשון צו אנדערע פלעצער, פון דארט און ווייטער, פון דארט און ווייטער זענען געבליבן די אידן, די יהודים, די בני יהודה, פון מלכות יהודה, זיי זענען געגאנגען אין גלות, פון זיי האט מען צוריק אויפגעבויט על כל פנים א חלק פון זיי, רוב פון כלל ישראל איז נישט ארויף געגאנגען צוריק קיין ארץ ישראל, נאכדעם וואס גלות בבל האט זיך גענדיגט בויען די צווייטע בית המקדש, אבער די וואס זענען יא ארויף געגאנגען איז ווייטער געווען די אידן פון שבט יהודה, די וואס זענען געבליבן פאר די וועם מען האט פארטריבן ביים חורבן בית ראשון פון ארץ ישראל, און רוב כלל ישראל און האט געוואוינט אין בבל, אין מלכות בבל, די ראש הגולה איז געווען די שפיץ, ער איז געווען כמעט ווי א קעניג, ביי אידן האט ער געהאט ממש די סמכות פון א קעניג, און אפילו ביי די. ביי די מלוכה איז ער אויכעט געווען אנערקענט אלס די העכסטע סמכות, די העכסטע אויטאריטעט ביי כלל ישראל, און האט געהאט זייער אסאך, ער האט געהאט זייער ברייטע רעכטן וואס די מלכות האט אים אויך געגעבן, אריינגערעכנט צו פסק'ענען דיני נפשות. אפגערעדט פון איינקאסירן שטייערן, און בכלל פירן די ווערטשאפט, און האבן ממש די לעצטע דיעה אויף יעדע זאך. איז די תקופה פון די פון די ראשי גולה, די אמט פון ראשי גולה הייבט זיך אן מיט די אייניקלעך פון יהויכין אדער יכניה מלך יהודה, וואס איז געווען א אייניקל פון דוד המלך, יא אזוי ווי אלע אנדערע מלכות בית דוד, אנגעהויבן פון דוד המלך וואס איז געווען די צווייטע קעניג ביי כלל ישראל נאך שאול המלך, און זיין אייניקל, די אייניקל אדער אור אייניקל, ס'דא צוויי דעות אין דעם, פון יהויכין אדער יכניה מלך יהודה, איז געווען דער ערשטער ראש הגולה. יכניה האט געקעניגט ביים סוף פון תקופת בית שני. ער איז נישט געווען דער לעצטער קעניג, ער איז געווען איינס פאר דער לעצטער, דער לעצטער איז געווען צדקיהו. איז יכניהו אבער נבוכדנצר האט נאך פריער פארטריבן נבוכדנצר איז ארויף געקומען אפאר מאל מלחמה האלטן מיט ארץ ישראל פאר די לעצטע מאל וואס ער איז געקומען וואס האט זיך גענדיגט מיטן חורבן בית ראשון און גלות פון א גרויס חלק פון די אידן וואס האבן נאך דעמאלטס געוואוינט אין לאנד יכניהו האט זיך אונטערגעגעבן פרייוויליג. סנהדרין האבן אים אנגעוויזן אז דאס איז יעצט די ריכטיגע זאך צו טון, ס'איז געווען דריי חדשים אינגאנצן נאכדעם וואס טאקע נבוכדנצר האט אים אויפגענומען אלס קעניג, איז ער צוריק געקומען און ער האט נאכאמאל באלאגערט ירושלים און נבוכדנצר, און די סנהדרין, די חברי הסנהדרין האבן אנגעוויזן פאר יכניהו אז. די ריכטיגע זאך יעצט צו טון איז צו גיין זיך אונטערגעבן, ער האט געפאלגט, און ער ווערט דערמאנט אין חז"ל לשבח, נישט נאר ווערט ער דערמאנט לשבח, נאר די חכמים האבן אנגערופן איינע פון די טויערן פון די עזרה אינעם בית המקדש אויף זיין נאמען, שער יכניהו. בית המקדש איז נישט געבליבן שטיין אויף צו לאנג, אינגאנצן אפאר יאר שפעטער איז נאך צדקיהו זיין נאכפאלגער האט מורד געווען אין נבוכדנצר, נבוכדנצר איז צוריק געקומען, האט באלאגערט ירושלים, און דעמאלטס האט ער חרוב געמאכט די בית המקדש. יכניהו איז אבער אפגעפירט געווארן קיין בבל צוזאמען מיט אלע חשובע וויכטיגע און פעאיגע פערזענליכקייטן וואס כלל ישראל האט דעמאלטס געהאט, מען רעדט פון די רוחניות פון די חכמים פונעם דור, די חברי סנהדרין, יחזקאל הנביא, מרדכי הצדיק, דניאל, חנניה מישאל, עזריה, און די זעלבע אויכעט מיט די גשמיות'דיגע פירערס, מענטשן וואס האבן געטויגט, וואס האבן געקענט, די ווארט איז געווען אז נבוכדנצר האט געוואלט זיכער מאכן אז ער לאזט איבער אה ארץ ישראל אפגעשוואכט גענוג אז אידן זאלן זיך נישט קענען נאכאמאל ארגאניזירן פאר א פרישן אויפשטאנד קעגן אים. למעשה איינמאל אין בבל האט נבוכדנצר יא געגעבן רעספעקט און שיין באהאנדלט יכניהו, און מען האט זיך אפילו געבליבן אין די מלכות, נבוכדנצר האט זיך איז ווייטער געבליבן זיך באציען צו יכניהו מיט זיין טיטל מלך יהודה, ס'איז דא איבערגעבליבן דאקומענטן

און אראפגעפירט אידן מיט זיך קיין בבל, האט די מלכות אין בבל, נאכדעם נאכן איינזעהן אז די אידן זענען שוין איינגענומען, זענען דערשטיקט און ס'איז נישטא מער פון וואס מורא צו האבן, אנגעהויבן באהאנדלען די אידן בחסד. חסד מיינט מ'האט זיי געגעבן פלעצער וואו צו וואוינען, מ'האט זיי געלאזט זיך באזעצן, מ'האט זיי געלאזט זיך באקוועם מאכן, מ'האט זיי געלאזט ארבעטן און אפילו רייך ווערן. די מעמד פון די אידן אין בבל צווישן די ערשטע און צווייטע בית המקדש איז ווי ס'זעהט אויס געשטאנען אויף א גוטע מדריגה, און דורכאויס יענע תקופה און די זיבעציג יאר גלות אינמיטן איז אויכעט אויפגענומען איז דעמאלטס געגרינדעט געווארן די אמט פון ראש הגולה, און די ערשטע ראש גלותא לכאורה ווי ס'איז אנגענומען איז געווען זרובבל בן שאלתיאל ווי געזאגט וואס איז געווען אדער אן אייניקל אדער אן אור אייניקל פון יחניה מלך יהודה. זרובבל בן שאלתיאל, די ערשטע ריש גלותא, די ערשטע ראש הגולה, איז אויך געווען די זעלבע וועמען כורש האט געגעבן רשות צוריקצובויען די בית המקדש, און זרובבל בן שאלתיאל אין זיין צייט אין זיין צייט האבן נאך געלעבט נביאים, די לעצטע נביאים זענען נאך געווען אין זיין תקופה, געברענגט נביאות, און ער איז ארויף געגאנגען מיט די ערשטע גרופע אידן פון בערך צען טויזנט מענטשן האט ער ארויף געפירט פון בבל קיין ארץ ישראל, און מען האט געדארפט אנפאנגען בויען. די בית המקדש, נאר ס'איז אפגעשטעלט געווארן, און יעצט ווייסט מען פון די פסוקים נאך, אז די שומרונים, ס'הייסט די כותים, וועמען סנחריב האט געברענגט קיין ארץ ישראל, פרעמדע פעלקער גוים וועמען סנחריב האט געברענגט קיין ארץ ישראל אויפן פלאץ פון די עשרת השבטים וועמען ער האט פארטריבן, און זיי האבן זיך שפעטער מגייר געווען ווייל זיי האבן נישט געהאט קיין אנדערע ברירה, אבער זיי האבן זיך קיינמאל נישט איינגעגלידערט אין כלל ישראל, און זיי זענען אויך געבליבן דארטן וואוינען נאכדעם וואס די אידן, יהודים, זענען פון דארט פארטריבן געווארן ביים חורבן בית ראשון, איז ווען זרובבל איז צוריק געקומען האבן זיי געקוקט קרום אויף די גאנצע זאך, זענען נישט געווען קיין חלק פון כלל ישראל למעשה, און זיי האבן געשיקט מסירות צו כורש, אז איינמאל אידן וועלן בויען די בית המקדש וועלן זיי זיך פילן גענוג זיכער און מורד זיין אין אים, איז די בנין בית המקדש טאקע אפגעשטעלט געווארן פאר נאך אפאר דורות. אינדערצווישן איז געקומען א דער קעניג אחשורוש, און ס'האט זיך אפגעשפילט די נס די גזירה און נאכדעם די נס פורים, און נאכדעם איז געווען נאך א קעניג דריווש וואס אין זיין צייט האט ער ערט צוריק געברענגט די רשות, און געלאזט אידן ממשיך זיין מיטן בויען בויען, דעמאלטס האט מען געבויט די צווייטע בית המקדש. איז די אמט פון ראש הגולה דער ריש גלותא האט זיך געצויגן פון זרובבל בן שאלתיאל פאר פֿופֿצן דורות, דאס וואס איז געווען פון זיינע קינדער און אייניקלעך, ס'הייסט די האבן דירעקטע אייניקלעך א המשך פון מלכות בית דוד, אזוי אין אזא בחינה אויף דעם אופן האבן עס אידן אויך אנגעקוקט. זרובבל ווי געזאגט איז געווען אן אייניקל פון יחוניהו, און זיינע קינדער און אייניקלעך האבן ווייטער איבערגענומען זיין פלאץ, זיין אמט אלס ראש הגולה, פאר פופצן דורות בערך, ביזן לעצטן ריש גלותא וואס מען ווייסט אויף זיכער איז געווען אן אייניקל אויך פון יכניהו מלך יהודה, פון דארטן און ווייטער איז שוין נישט זיכער, פון דארטן און ווייטער איז שוין נישט קלאר. די יחוס ווער ס'האט איבערגענומען צו ער איז טאקע געווען אן אייניקל פון יחניה צו ס'איז געווען א צווייטער צו נאר אן אייניקל פון מלכות בית דוד אבער בכל אופן דער לעצטער ריש גלותא פון די דינאסטיע פון יחניה מלך יהודה איז אויך דער ערשטער וואס ווערט דערמאנט אין חזל זיין נאמען איז געווען מר הונא און ער האט געלעבט אינעם לעצטן דור פון די תנאים פון די תקופת התנאים ער איז געווען א בן דור געלעבט אין זעלבן דור ווי רבינו הקדוש רבי יהודה נשיא, וואס איז נפטר געווארן מיט ארום בערך הונדערט פינף און פערציק, הונדערט פופציק יאר נאכן חורבן בית שני. איז די אמט פונעם ראש הגולה איז געווען זייער זייער א מכובד'יגע פאזיציע ביי כלל ישראל, און איז ווי געזאגט ס'איז געזען געווארן ממש ווי א המשך פונעם מלכות, ס'איז געווען א המשך פון מלכות בית דוד, און ער איז געווען א עושר, ער איז געווען זייער רייך, און ער איז אויסגעהאלטן געווארן דורך שטייערן וואס מ'האט איינקאסירט פון אידן און פון אידן אין בבל, און פון דעם האט מען אים אויסגעהאלטן. דער ראש הגולה, כמובן ביז א געוויסע תקופה, איז אויך געווען א גרויסער חכם, און ער איז אליין געזיצן אין בית דין, אליין געזיצן און גע'פסק'נט נישט נאר הלכות, נאר אויך דיני נפשות, ער האט באקומען סמכות פון מלכות פרס וואס האט איבערגענומען מלכות בבל. וואס האט איינגענומען בבל און איבערגענומען די אימפעריע, האט ער געהאט א סמכות צו פסק'ענען דיני נפשות, ער האט געוואו ער האט געהאט די כח איינצושטעלן תקנות פאר וואס האט מחייב געווען יעדן איינעם, ער האט אויפגענומען דיינים און ער האט אוועקגעשטעלט בתי דינים, ער האט אויכעט געהאלט א קאנטראל אויף די פרייזן פון פון זאכן. ראש הגולה האט געוואוינט אין א פאלאץ, ממש אין א קעניגליכע פאלאץ, און ער האט זיך געפירט דארטן ווי א ווי א קעניג. ער האט געהאט וועכטערס, ער האט געהאט ממש כמו א ערן וואך, ווי א קעניג, ווען ער איז געפארן אין זיין וואגן האט ער אויך געהאט א ספעציעלע קעניגליכע וואגן, זענען זענען געשולטע מענטשן, מען קען זיי רופן סאלדאטן, מען קען זיי רופן וועכטער, אזא מין ערן סוויטע איז געגאנגען פאראויס פאר אים. ער האט געטראגן ס'איז געווען א ספעציעלע ספעציעלע לבוש וואס די ס'איז געווען געווידמעט פארן ראש פארן ראש הגולה ממש ווי א קעניג, דעם פאל מיטן ראש הגולה איז עס געווען א גאלדענע גארטל און אזא ספעציעלע זיידענע העמד, דאס איז געווען די בגדי מלכות וואס נאר די ראש הגולה האט געמעגט טראגן. און אין א שפעטערדיגע תקופה, דאס איז געווען די אנפאנג פון די תקופה פון די מוסלמענער ווען זיי האבן איינגענומען פרס פון די פערסישע מלוכה איז דעמאלטס האט די מלכות ס'הייסט די נייע מוסלמענישע מלוכה האט אביסל האט אפילו נאך צוגעלייגט נאך רעכטן און מער סמכות צום ראש הגולה צום דעמאלטסדיגן ראש הגולה בוסתנאי ווי פארדעם פאר בוסתנאי איז די אמט פון ריש גלותא בטל געווארן פאר א תקופה, דאס איז געווען אין די צייט פון די רבנן סבוראי, ווען אידן האבן געהאט גרויסע צרות פון די דעמאלטסדיגע פון די פערסישע מלוכה דעמאלטס, און די סוף איז געווען אז דער ראש הגולה פון יענע תקופה, ס'הייסט פון פאר די מוסלמענישע תקופה, סוף פון די פערסישע תקופה, האט מורד געווען, ער האט רעוואלטירט קעגן די קעגן די אימפעריע, קעגן די מלוכה, און ער האט געגרינדעט אזא זעלבסטשטענדיגע שטאט, א אידישע שטאט אין מחוזא, און ער האט געפירט מלחמה, געפירט א מלחמה, געמאכט א מיליטער און ער האט געפירט מלחמה מיט די פערסישע כוחות, סוף איז אבער געווען אז די פערסן, די מלוכה האט איינגענומען, האט דערשטיקט דעם אויפשטאנד און געהארגעט דעם. ריש גלותא, ס'איז געווען מר זוטרא, און די מלכות האט פארשפארט דעמאלטס די ישיבות און ארויסגעגעבן א רייע גזירות, און אין יענע תקופה, און יש אומרים אלס א תוצאה פון דעם, איז געווארן דער חסימת התלמוד, תלמוד בבלי איז געווארן נחתם, ס'האט זיך פארמאכט דורך די רבנן סבוראי, און שפעטער ווען די מצב איז בעסער געווארן, נאכדעם וואס די מוסלמענער האבן מצליח געווען, האבן מנצח געווען די פערסן, די אמט פון ראש הגולה איז צוריק באנייט געווארן, איז די די גדול די פון איז פון מח פון די פון יהדות בבל האט געהייסן רבי יצחק איז דעמאלטס קעגן געגאנגען דעם אראבישן מושל וואס האט איינגענומען בבל ער איז אים קעגן געגאנגען מיט ניינציג טויזנט אידן און זיך גראד מכניע געווען פאר אים איז די האט זייער נושא חן געווען אויכעט ביי דעם אראבישן מושל וואס האט נישט נאר צוריק געשטעלט די אמט פון ראש הגולה ער האט אויכעט נאר געגעבן פאר אידן בכלל זייער ברייטע רעכטן, באפרייט אידן פון שטייערן, האט אנערקענט אין אידן א ספעציעלע גרופע וואס האט באקומען ספעציעלע רעכטן, אריינגערעכנט ס'איז געווארן ווי געזאגט אז ער האט זיי באפרייט פון שטייערן, און זייער הויפט ראש הגולה איז אנגעקוקט געווארן דורך די נייע דורך די נייע מלוכה דורך די מוסלמענער ווי אזא סארט קעניג אויף אזא סארט פאלק, ס'האט זיך אזא אייגענע כמו אוטונומיה אין בבל. איז וויבאלד די ראש הגולה איז געווען, אדער על כל פנים האט פארנומען די פלאץ פון א קעניג אויפן בבלישן אידנטום, וואס דאס איז בעצם געווען רוב מנין ובנין פון כלל ישראל אין יענע תקופה, איז האט דאס אויפנעמען א נייעם ראש הגולה איז אויך צוגעגאנגען ממש מיט א צערעמאניע ענדליך ווי מען וואלט געקרוינט א נייעם קעניג, איז דער טאג איז געווען א פייערליכער טאג ווען און ווען אידן פון גאנץ מחוז ב ווער עס האט געקענט איז געקומען צו די פלאץ ווי דער ראש הגולה האט דעמאלטס געוואוינט, פארשידענע תקופות האט ער געוואוינט אין פארשידענע אנדערע שטעט, און מען האט גענומען דעם פאלאץ ווי וואס איז געווען באשטימט פארן ראש הגולה, מען האט עס אויסגעצירט און אויסגעפוצט מיט אלע צוגעהערן, צוגעגרייט שטולן פאר אלע גדולי הדור, און בעיקר אין צענטער איז געשטאנען די שטוהל פארן ראש הגולה וואס גייט יעצט געקרוינט ווערן, ביי די צוויי זייטן זענען געווען שטוהלן פאר די צוויי גדולי הדור וואס זענען געווען די ראשי ישיבות פון סורא און פומבדיתא. מען האט אפגעראכט א פייערליכע קבלת פנים. דער גאון פון סורא, ער האט פאר יעדן איינעם בפני כל עם ועדה האט ער אנגעזאגט פארן ראש הגולה וואס גייט יעצט אויפגענומען ווערן אז ער זאל זיך פירן ריכטיג, ער זאל זיך פירן על פי דרך התורה, און ער זאל בלייבן, ער זאל זיין ארנטליך מיט אידן, ער זאל זיך נישט גרויסן, ער זאל זיך נישט פירן בגאווה קעגן אנדערע, נאר שיין און איידל, בענווה, אזוי ווי ס'שטייט פארגעשריבן אין די תורה, פאר א קעניג וויאזוי א מלך דארף זיך אויפפירן. איז די די קרוינונג ס'האט זיך אנגעהויבן מיט א קבלת פנים און יענעם דאנערשטאג איז געווען די אפיציעלע הכתרה מ'האט געבלאזן מיט חצוצרות מיט טראמפייטערן, די צוויי גאוני די צוויי ראשי ישיבות פון סורא און פומבדיתא האבן ארויפגעלייגט די הענט אויפן ראש הגולה אויפן קאנדידאט און מ'האט אים מיט דעם מסמיך געווען און געבענטשט און די גאנצער עולם האט דעמאלטס אויסגערופן יחי אדונינו הנשיא, און יענעמ'ס נאמען, איך ווייס נישט מר זוטרא, ווער ס'זאלן זיין, פלוני בן פלוני, ראש הגולה, לעולם, הוא נשיאנו, הוא ראש הגולה, גלות ישראל, דאס איז געווען די נוסח. די המשך דערפון, די המשך פונעם מעמד איז געווען יענעם שבת, און די גאנצער עולם מיט די גדולי הדור זענען געקומען אין בית הכנסת, און צו ביי קריאת ווען ס'איז געקומען די צייט פון קריאת פון קריאת התורה האט מען אויסגערופן במקום כהן, די עליה פון כהן האט מען יענע וואך געגעבן פארן ראש הגולה, אנשטאט דעם וואס ער זאל דארפן גיין צו די ספר תורה האט מען געברענגט די ספר תורה צו אים, ס'איז געווען אזא ספעציעלע פלאטפארמע אזא אזא בימה וואס מ'האט אויפגעבויט לכבוד דעם ראש הגולה און מ'האט אים אהין געברענגט די ספר תורה, און נאכן ליינען האט ער געגעבן א דרשה, און אין די שפעטערדיגע תקופות ווען דער ראש הגולה איז לאו דווקא געווען דער גרעסטער און און נישט דווקא געווען דער חכם און גדול, האט איינער פון די ראשי ישיבות גע'דרש'נט במקומו. איז אגב, די תקנה לכתחילה איז געווען אז די די די די די ראש הגולה ווערט אויפגענומען דורך די צוויי ראשי ישיבות, דער ראש ישיבה פון סורא און דער ראש דער ראש ישיבה פון פומבדיתא. אונז רעדט מען דא פון רב און שמואל, אביי ורבא, יא די די אלע הייליגע נעמען וואס אונז קען מען פון גמרא, פון חז"ל, די זענען, די האבן געדינט אלס ראשי ישיבה אין די צוויי גרויסע ישיבות סורא און פומבדיתא, וואס ווערן גענוג מאל, אפט מאל, דערמאנט אין גמרא. די צוויי האבן אים געדארפט אויפנעמען, זיי האבן געדארפט מסכים זיין אויפן קאנדידאטור אז ער איז ראוי צו זיין ראש הגולה. די חכמים פונעם דור האבן געהאט דאס לעצטע ווארט, בכל אופן, במשך א לאנגע צייט. שפעטער איז נישט זיכער, שפעטער זעהט אויס ווי ס'האט זיך געמאכט פראבלעמען מיט די ראש הגולה, זענען אין שפעטערדיגע דורות לאו דווקא געווען מענטשן וואס זענען געווען די מערסטע ראוי, די מערסטע צוגעפאסט פאר דעם אמט, אין די תקופת הגאונים טרעפט מען שוין אפענע סכסוכים צווישן די ראש הגולה, די ראש גלותא מיט די גדולי הדור, און די גאונים, אבער בכל אופן די תקנה לכתחילה איז געווען אז די ראש הגולה כדי צו ווערן אויפגענומען דארף ער האבן די הסכמה פון די ראשי פון די צוויי ראשי ישיבות די צוויי גדולי הדור פון סורא און פון פומבדיתא און זיי האבן טאקע געדארפט מסכים זיין אבער למעשה האבן זיי אים אפגעגעבן דעם כבוד די אמט פון ראש הגולה איז געקומען מיט א געוויסע מאס כבוד, ס'איז געקומען מיט א געוויסע פעקעדזש דיל פון כמעט גינוני מלכות, אדער ממש גינוני מלכות, און ער איז געווען די זאך, ער איז געווארן די זאך, און אפילו די חכמים האבן זיך צו אים באצויגן אויף דעם אופן, מיטן גאנצן דרך ארץ. שוין צוריק צו די מעמד הכתרה פון יענעם שבת, נאכדעם וואס מ'האט געענדיגט ליינען, און נאכדעם וואס דער ראש הגולה, אויב ער האט געקענט, האט געזאגט א דרשה פארן גאנצן עולם, האט מען געזאגט די תפילה פון יקום פרקן, וואס לכתחילה מתוקן געווארן טאקע לכבוד די ראש הגולה און די ראשי ישיבות, און נאכן דאווענען האט דער גאנצער עולם אהיימבאגלייט דעם ראש הגולה צו אים אהיים צו זיין באשטימטן פאלאץ, און דארטן איז אפגעראכטן געווארן א הערליכע א פייערליכע סעודה פארן פאר אלע חכמים פונעם דור, פאר אלע גדול פאר די גדולי הדור פאר די ראשי ישיבות, און אויך שרים פון די מלוכה פונעם מלכות זענען זיך דארטן געקומען משתתף זיין. סאו די ראש הגולה האט געהאט זייער אסאך מאכט, געהאט זייער אסאך כבוד, פארקערט אידן האבן זיכער געמאכט אז ער זאל זיין רייך, מ'האט בדרך כלל פרובירט כל זמן מ'האט געקענט אויפצונעמען ווי מ'זאגט א מענטש וואס איז געווען קוואליפיצירט פאר דעם, ער איז געווען א חכם, ער איז געווען א יחסן, ער איז געווען רייך, און ער האט געהאט אלע מעלות און מידות, די מערסטע וואס מ'האט געקענט באקומען פאר עמיצן וואס פארנעמט דעם אמט וואס איז געווען במקום די מלוכה, במקום די מלך. אבער למעשה טרעפט מען נאך אין חז"ל אז די ראש הגולה צו על כל פנים זיינע ארומיגע זענען נישט אייביג געגאנגען אין שפאן, און אונז טרעפן שוין אונז טרעפט מען אז די באדינערס די משרתים די אנגעשטעלטע אינעם כמו קעניגליכן פאלאץ פונעם ראש הגולה האבן געפירט א ווערטשאפט, זיי האבן געפירט א ווערטשאפט איז טייטש אז זיי האבן געטרעטן אויף מענטשן זיך געפירט מיט מיט גאות אראגאנט צו אנדערע אידן, און אויך זעמיר לגבי הלכה זאכן אז זיי האבן זיך נישט גערעכנט, דארט איז ס'איז געהערשט א געוויסע מאס פון הפקרות, ס'איז געגאנגען אזוי ווייט אז די חכמים האבן מחמיר געווען פארן ראש הגולה אפט מאל, אז ביי פאר אים אין שטוב האבן זיי געמאכט, זענען זיי געגאנגען מער לחומרא ווי פאר אנדערע אידן, און די גמרא זאגט ווייל ס'איז נישט געווען קיין ברירה, ווייל די עבדים פונעם ראש הגולה זענען געווען הפקר יונגן, אין געוויסע תקופות על כל פנים זעט אזוי אויס אז ס'איז געווען א קולטור פון הפקרות אז זיי מעגן, זיי זענען עפעס ווי העכער די הלכה, זיי קען מען נישט זאגן וואס צו טון ווייל זיי זענען דאך דא אין פאלאץ, זענען די נאנטע מענטשן, די סוויטע פונעם ראש הגולה, פונעם שפיץ, די שפיץ פונעם אידנטום. און הגם לכתחילה איז איינגעשטעלט געווארן די סדר אז די ראש הגולה דארף פריער באקומען די הסכמה פון די גדולי הדור, די ראש ישיבה פון סורא און פומבדיתא, למעשה אין שפעטערדיגע תקופות איז געגאנגען דער ראש הגולה און האט אים געקענט אראפזעצן, ער האט געקענט אראפזעצן דעם אמת'דיגן גדול הדור אדער עמיצן פון די גדולי הדור פון זיין אמט אלץ ראש ישיבה, טאמער יענער איז אים נישט געפאלן אדער טאמער יענער האט אים געזאגט דעם אמת אין פנים ווען מען האט געדארפט, און ערזעצן יענעם מיט עמיצן וואס איז נישט געווען קוואליפיצירט, וואס איז נישט געווען קיין חכם, זיכער אפילו נישט קיין גדול הדור. שפעטער אין די תקופת הגאונים טרעפט מען אפט ס'איז געווען ממש מערכות און מלחמות וואס די ראש ישיבה די גדולי הדור האבן געדארפט פירן מיט די מיט די ראש הגולה פון זייער צייט אדער פארקערט די ראש הגולה געפירט מערכות מיט די ראש ישיבה. איז די די תולדות און די תקופות און אויך די נעמען פון די ראש הגולה זענען נישט קלאר. ס'דא פארשידענע מקורות, מ'רעדט שוין פון אונזערע מקורות, ווי ס'ווערן אויסגערעכנט נעמען, ס'ווערן אויסגערעכנט שלשלת. ס'זענען דא לעכער, און אונז ווייסן מיר אויך נישט פון דארטן ביז וואו ס'האט זיך למעשה געצויגן, אונז האבן שוין געזעהן. ערשטער ראש הגולה וואס ווערט דערמאנט אין חזל איז רב הונא, אדער רב הונא קמא, ס'איז שפעטער, מיט אפאר דורות שפעטער איז געווען דער רב הונא, סתם רב הונא געווענטליך וואס ווערט דערמאנט אין שס, אין תלמוד בבלי איז דער שפעטערדיגער רב הונא. איז דער רב הונא איז געווען דער ראש הגולה אין די זעלבע צייט וואס רבי יהודה הנשיא, רבינו הקדוש, איז געווען נשיא אין ארץ ישראל. רב הונא קמא איז זיכער געווען א אייניקל פון יכניה מלך יהודה, אן איר אייניקל פארשטייט זיך אויטאמאטיש פון דוד המלך, ער איז אויך געווען די רבי פון שמואל, די אמורא שמואל. נאך נעמען פון ראש הגולה וואס ווערן דערמאנט אין חזל איז עוקבן בר נחמיה וואס האט געלעבט אין די צייט פון רבה און רב יוסף, און מר שמואל וואס האט געלעבט אינעם זעלבן דור ווי. רבא. די ראשי הגולה וואס האבן געלעבט סוף פון די תקופת האמוראים ווען ס'האבן זיך אנגעהויבן שוין די אמת'דיגע שווערע צייטן, די לעצטע פאר זענען געווען מר כהנא, מר יימר און מר זוטרא, אלע דריי האבן געלעבט אין די תקופה פון רב אשי, רב אשי איז געווען דער וואס האט אנגעהויבן מיט די חתימת התלמוד וואס האט זיך געענדיגט צוויי אדער דריי דורות נאך אים דורך די רבנן סבוראי, און די זון פון מר זוטרא, די לעצטער פון די דריי ראשי הגולה, געהייסן מר כהנא השני.

מיט ארום א קנאפע פיר הונדערט יאר נאכן חורבן, ווי געזאגט סוף תקופת האמוראים, ער איז געווען א מורדיגער אכזר, און א גרויסע שונא ישראל. ער האט מבטל געווען, ביז דעמאלטס האבן אידן געהאט דאס רעכט זיך צו גיין משפט'ן ביי זייער ביי א אידישן בית דין, ער האט עס מבטל געווען, ער האט געצווינגען אידן צו גיין זיך משפט'ן נאר ביי די פערסישע געריכטן, ער האט פארמאכט חדרים, בתי כנסיות און בתי מדרשות, ער האט פארכאפט אידישע קינדער און זיי געצווינגען זיי איבערגעגעבן צו חינוך צו די רעליגיע וואס איז דעמאלטס וואס האט דעמאלטס שולט געווען מלכות פרס, זאראאסטריזם, דרך אגב שיריים דערפון נאך געבליבן ביז היינט אין איראן, הגם ס'איז נישט די אפיציעלע רעליגיע, און דאכט זיך אז די יעצטיגע איסלאמישע פירערשאפט אין איראן לאזט נישט צו, האט פארבאטן אפיציעל די רעליגיע זאראאסטיזם, אבער ס'איז א אלטע רעליגיע וואס איז שוין געווען גאנגבאר אין יענע חלק וועלט נאך אין יענע תקופה, און דער פירוז, די פירוז רשיעא, דער רשע פירוז האט אויך ארויסגעפירט, האט געלאזט הרג'נען די אפאר פון די לעצטע, אפאר פון די אמוראים, די גדולי אמוראים פון די לעצטע דור פון די תקופת האמוראים, אמימר בר מר ינוקא, רב משרשיא בר פקוד, און אויך דעם ראש הגולה. ראש הגולה דעמאלטס איז געווען הונא מרי, א זון פון מר זוטרא, מר זוטרא דער ערשטער. איז נאכדעם וואס די וואס די מאכט וואס די פערסישע מלוכה האט אומגעברענגט די ראש הגולה, רב הונא אדער מר הונא דער זון פון מר זוטרא, איז די איז געווארן ראש הגולה מר זוטרא, א צווייטער מר זוטרא, און ער האט מורד געווען אין די פערסישע מלוכה, און ער האט זיך באפעסטיגט אין די שטאט מחוזא, מחוזא איז דעמאלטס געווען א חלק פון מלכות פרס, אבער א ריזיגע חלק פון די תושבים איז געווען אידן, און ער האט זיך דארט באפעסטיגט, ער האט געגרינדעט אזא מיליטער, און ער האט געמאכט א מלוכה פאר זיך אליין, ער איז געווארן דער קעניג אויף אידן, אפאר יאר האט דאס אויסגעהאלטן, ווילאנג די פערסן האבן מצליח געווען צוצונעמען די שטאט, איז די פערסן האבן דעמאלטס געהארגעט דעם דעמאלטסדיגן ראש הגולה מר זוטרא, און זיינס א זון מר זוטרא בן מר זוטרא אדער מר זוטרא השני איז אנטלאפן קיין ארץ ישראל, האט זיך ארויסגעדרייט, ס'איז אים געלונגען צו אנטלויפן פון פון בבל קיין ארץ ישראל, און האט דארטן אויפגעשטעלט די ישיבה, וואס האט געהייסן ישיבת גאוני ארץ ישראל, יענע ישיבה האט אנגעהאלטן פאר אפאר הונדערט יאר, ביז די תקופה פון די קרייצציגלער, איז נאך די מרידה, נאכדעם וואס די פערסן האבן מצליח געווען צו דערשטיקן די מרידה פון מר זוטרא, האבן זיי ארויסגעגעבן די ענדגילטיגע גזירות פון ענדגילטיג פארמאכן די ישיבות און גע'אסר'ט לימוד התורה, און אין יענע תקופה וואס איז א פארנעפלטע תקופה און אונז האבן ווייניג אינפארמעישאן פון וואס דארטן איז פארגעגאנגען נישט נאר צווישן אידן נאר בכלל איבער די וועלט, ס'איז געווען אסאך מהומות, די וועלט איז געווען אין א מצב פון אזא סארט וועלט מלחמה, איז ס'איז נישטא קיין סאך, מ'ווייסט ווייניג וועגן וואס ס'האט זיך אפגעשפילט דעמאלטס אויף די וועלט אויסער אז ס'איז געווען מהומות און מלחמות, איז דעמאלטס זענען געווען די רבנן סבוראי וואס האבן חותם געווען תלמוד בבלי. פארשטענדליך האבן די פערסן אויכעט דעמאלטס מבטל געווען די אמט פון ראש הגולה, און די מצב האט אזוי אנגעהאלטן פאר בערך אכציג יאר, און נאך אכציג יאר האבן די מוסלמענער איינגענומען פרס, און ווי פריער דערמאנט, רבי יצחק דער חכם איז ארויסגעגאנגען קעגן די קעגן דעם מוסלמענישן קעגן דעם איסלאמישן מושל, איין געווען ביי אים און די אמט, צווישן אנדערע הטבות, פארשידענע אנדערע ברייטע רעכטן וואס אידן האבן באקומען, האט מען אויך באנייט די אמט פון ראש הגולה, און יענער ראש גלות איז געווען בוסתנאי, דאס איז געווען אין יאר ד' אלפים שין סמך, פֿיר טויזנט דרײַ הונדערט און זעכציק יאר נאך בריאת העולם, יעצט האלט מען ביי פֿינף טויזנט זיבן הונדערט און דרײַ און זעכציק. אין די תקופה ווען ווען בוסתנאי איז געווארן ראש הגולה איז איז פֿיר טויזנט דרײַ הונדערט און זעכציק איז די אמט פון די ראש הגולה האט זיך געצויגן פון דארטן פאר נאך אפאר הונדערט יאר די סוף פון די פון דעם אמט בכלל, ראש הגולה, איז געווען אין די תקופות אינמיטן די תקופת הגאונים אין די צייט פון רבי סעדיה גאון, רבי סעדיה גאון און האט געהאט א גרויסע האט געפירט א גרויסע מלחמה מיטן ריש גלותא פון זיין צייט יענער האט געהייסן דוד בן זכאי אבער ווען דער דוד בן זכאי איז אוועק פון די וועלט האט למעשה די גאון רבי סעדיה גאון האט געלייגט די דעם סכסוך אין א זייט, און ער האט אויפגענומען זיין יענעם זון, דער זון פון דוד בן זכאי, יענער האט געהייסן יהודה בן דוד. ס'איז געווען מיט טויזנט פֿופֿציק צו טויזנט זעכציק יאר צוריק, איז מ'האט אויפגענומען דעם זון, רבי סעדיה גאון האט אויפגענומען דעם זון פון דוד בן זכאי, ווי געזאגט דאס האט געהייסן יהודה בן דוד, אבער יענער האט נישט מאריך ימים געווען, זיבן חדשים דערויף איז ער געשטארבן און ער האט איבערגעלאזט א יונגל א יתום פון צוועלף יאר. ר' סעדי' גאון האט אריינגענומען יענעמס זון, די זון, ווייסט מען ביז היינט נישט וויאזוי ער האט געהייסן, אבער דעם צוועלף יעריגן יונגל, די אייניקל פון דוד בן זכאי און די זון פון יהודה בן דוד, האט ר' סעדי' אריינגענומען צו זיך, ער האט אים. און ער האט אים אויפגעצויגן, און ער האט אים צוגעגרייט אז, ער האט אים צוגעגרייט צו דעם אמט, אז מיט אלעס וואס עס פעלט זיך אויס, ער האט אים מחנך געווען אז ער זאל זיין עמיצער וואס איז פאסיג פארן אמט פון ריש גלותא. און ווען ער איז עלטער געווארן איז ער טאקע געווארן אויפגענומען דורך רבי סעדיה גאון און די אנדערע אידן אלס ראש הגולה, אבער די מוסלמענער וואס זענען שוין אין די תקופה געווען שונאי ישראל האבן אים געהארגעט, זיי האבן געוואלט אפווישן די גאנצע זיכרון פון מלכות בית דוד און בכלל אז אידן זאלן האבן א מעמד אז זאלן האבן א אייגענע פירער און זיי האבן אים געהארגעט איז זעענדיג דעם זעענדיג דעם מצב האבן די ראשי ישיבות אין בבל און מ'האלט מען דא מיט די תקופת הגאונים האבן דעמאלטס מחליט געווען מבטל צו זיין דעם אמט מבטל צו זיין די ראשי הגולה און די בכלל די אמט פון נשיא פון נשיאות פאר די אידן אין גלות. סאו די אמט פון די נשיאות די אמט פונעם ראש הגולה איז אזוי ווי פארמאל אפגעשאפן געווארן דורך די גדולי הדור אבער א געוויסע בחינה איז ווייטער געגאנגען, א געוויסע המשך דערפון איז ווייטער געווען, און אונז טרעפט מיר מענטשן מיט דעם טיטל ראש הגולה אדער נשיא, ריש גלותא אדער עפעס מעין זה טרעפט מען נאך אריין ביז די תקופת הראשונים, סאו ווי ס'זעט אויס איז עפעס א זכר נאך געבליבן אז אייניקלעך פון יענע לעצטע ראשי הגולה האבן געהאט עפעס צו ס'איז געווען מיט א סמכות צו אן א סמכות איז זייער נישט קלאר, און טרעפט מען נאר נעמען, און אונז זעמיר אויך פון די אופן וויאזוי מען באציט זיך צו זיי אז זיי האבן געהאט עפעס א געוויסע אפשיין, א אפגלאנץ אויף א געוויסן אופן וויאזוי מ'האט זיך צו זיי באצויגן זענען זיי געווען אזוי ווי א כמו, מעין המשך פון די פון דעם אמט פון די פירערשאפט פון פונעם ראש הגולה וואס איז בעצם בטל געווארן אבער עפעס א שטיקל המשכה האט מען יא געלאזט נאך דערנאך. פונקטליך ווען ס'האט זיך געענדיגט און ממש לכל הדעות די זאך איז געווען פארטיג איז נישט קלאר, מסתבר איז אז ס'האט זיך געענדיגט אויף א ענליכן אופן ווי פריער די סנהדרין אין ארץ ישראל הייסט, מען האט פארלוירן די סמכות, און אידן זענען געווארן אלץ מער אונטערדרוקט, אידן האבן זיך אויך אנגעהויבן צושפרייטן איבער אנדערע פלעצער פון די וועלט, און ווי געזאגט, אפיציעל איז עס שוין בטל געווארן פריער, נאך אין די תקופת הגאונים האט מען מבטל געווען די פאזישן, די אמט פון ראש הגולה, איז עס פשוט אויסגערינען, ס'איז אויסגערינען און ס'האט זיך אויסגעלאזט. בכל אופן, האט זיך עס זיכער געצויגן, די זאך פון א ראש הגולה, וואס איז געווען אזא סארט המשכה צו מלכות בית דוד האט זיך געצויגן פאר א תקופה פון פופצן הונדערט יאר. יהי רצון אז מלכות בית דוד זאל בקרוב ממש צוריק קומען אזוי ווי מלכות בית דוד איז געווען פון דוד המלך, און אן דעם וואס עס זאל באקומען די סמכות אדער די רשות זיין אנגעוויזן אין דעם אין די פערסישע מלוכה, אין די מוסלמענישע, אין די מוסלמענער, צו אין די פאראייניגטע שטאטן, צו אין די יו ען, און עס זאל זיין א מלכות בית דוד, און וואס זאל באשטימט ווערן און געפירט ווערן אין די השראה, אונטער די השראה פון מלכות שמים. ברכה והצלחה.